פאר מען רעדט מ'זאל לערנען די שיחה, די היינטיגע שיחה וואס איז איינער די שיחה אויף כ' אב, עשרים באב, די שיחה האט דער רבי געזאגט אין די תשכ ז שבת פרשת עקב, און ס'איז געווען כ' מנחם אב שבת די יארצייט פון רבינ'ס טאטן, וואלט איך געוואלט עפעס מאכן א הודעה האט זיך געדארפט מאכן א לאנגע צייט צוריק, און היינט איז דאס וויכטיג צו מאכן מיט אויף אלעמאל, אויף אלעמאל, איינמאל פאר אלעמאל. אז אמאל דברי תורה עניים במקום זה ועשירים במקום אחר, איז אמאל דעם רבינ'ס לשון איז אמאל לענגער, אמאל איז קירצער, און מען טרייט דאך צו לערנען אז מען זאל פארשטיין וואס מען לערנט, לייגט מען צו אמאל א אייגענעם הסבר פון א אנדער שיחה, אדער וואס ס'קומט אריין אליין אמאל וואס מ'טראכט וואס מ'קען צולייגן צו פארשטיין בעסער די שיחה, דארף מען וויסן אלעמאל אז דאס ווערט געמאכט על דעת עצמי, און מ'לערנט די שיחה ווי מ'פארשטייט, און ס'קען אמאל זיין חס ושלום אז מ'מאכט א טעות, זאל מען וויסן אז טאמער מ'זעט אז ס'שטימט נישט אריין די זאך וואס מ'לייגט צו, און ס'פאסט נישט אריין דאס, זאל מען וויסן אז ס'איז א טעות פון זיך, חס ושלום, ס'האט נישט צו טון צו ליקוטי שיחות און נישט צום רבי'ן חס ושלום. און אויכעט די זעלבע זאך. איז אמאל לייגט מען צו זאכן און מען טרעפט אמאל א טעות, וואס מען מאכט א טעות אין א ענין אדער א מראה מקום, זאל מען וויסן אז די טעות איז פון דעם וואס ס'זאגט, דאס האט נישט צו טון אינגאנצן צו ליקוטי צו צו ליקוטי שיחות. היינט אין די שיחה וויל איך טאקע צולייגן עפעס וואס איך האב צוגעגרייט, א זאך וואס א פראקטישע זאך, און דערפאר וויל איך מאכן די הודעה אז ווען מען לערנט זאל מען וויסן אלעמאל אז ס'איז על דעת עצמי, און מען דארף מתפלל זיין יהי רצון אז מען זאל מכוון זיין צו די אמת'ע כוונה, מ'זאל לערנען ווי דער רבי ווי דער רבי וויל און ווי דער רבי פארשטייט, און מ'זאל זוכה זיין צו לערנען און זיין מקושר צום רבי'ן דורכ'ן לערנען זיין תורה. מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק י ט, די קעפל פון די שיחה איז עשרים באב, דער עמוד איז הונדערט נײַן און צוואַנציק אין ליקוטי שיחות חלק י ט, נאך עשרים באב איז דא א שטערנדל, און דער מוציא לאור, די וואס געבן ארויס די שיחה האבן צוגעשריבן אונטן, הוא יום ההילולא של הרב הגאון והרב החסיד וכו' המקובל מורינו הרב ר' לוי יצחק זל שניאורסאן אביו של כבוד קדושת אדמו ר נפטר בשנת תש ד בגלות בעיר אלמא אתא במחוז קאזאכסטאן, דאס דער מוציא לאור האט צוגעלייגט. איז אויסגעקומען די יארצייט אין שבת תשכ ז כ' אב איז אויסגעקומען די יארצייט פון רבינ'ס טאטן האט דער רבי פארברענגט און דער רבי האט געטראפן א זאך א גמרא וואס האט א שייכות צו כ' אב צו דעם טאג פון די יארצייט איז די שיחה געבויעט אויף דעם ענין וואס איז געווען כ' אב וואס די גמרא דערציילט אונז און דאס איז דאס איז איינע פון די טעג וואס איז געווען די מעשה וואס מ'האט געברענגט עצים פאר'ן מזבח וואס מ'וועט זען אין די שיחה און די שיחה איז פשוט טעמו וראו כי טוב השם שמעו ותחי נפשכם, געוואלדיג דער חידוש נפלא וואס דער רבי מאכט דא, זאגן א קיצור וואס די שיחה גייט זיין, דער רבי וועט אראפברענגען דא די גמרא וואס ס'רעדט זיך דארטן וועגן די עצים, און דער רבי וועט ברענגען לכאורה אז ס'א סתירה פון רשי אויף רשי אליין, ווי רשי טייטשט אפ די גמרא דא אין די גמרא וואס מען לערנט אין תענית, און ווי די גמ' וואס רשי לערנט אויפן פירוש אויפן ריף, לכאורה איז ער זיך סותר אינגאנצן, דערנאך וועט דער רבי ברענגען דעם ראגעטשאווער דער ראגעטשאווער שטעלט צו צו איין שיטה ווי רשי לערנט אין גמרא ביי אונז אין בבלי, עט דער ראגעטשאווער צושטעלן דאס צו נאך א ענין אין ירושלמי אז מען לערנט ארויס דאס וואס רשי האט געמיינט, און דער רבי עט עס דערנאכדעם אפפרעגן דעם ראגעטשאווער מיט א אינטערעסאנטן לשון דער רבי עט זאגן לעניות דעתי קען מען עס נישט צושטעלן וואס דער ראגעטשאווער שטעלט צו אויף דעם ענין צו רשי, דער רבי עט מחדש זיין א חידוש נפלא ביותר, נישט נאר אז רשי איז נישט סותר זיך פון איין ארט צום צווייטן, נאר פונקט פארקערט, רשי איז זיך אין ענטפער דער וואס ער זאגט אין גמרא אין בבלי איז העלפט ארויס אין דעם ירושלמי ס'איז משלים דעם ירושלמי פשוט געוואלדיג געוואלדיג געשמאק וואס דער רבי עט מאכן פון דעם און צום סוף וועט דער רבי קומען צום סוף ארויסברענגען אויכעט א הוראה בפועל וויבאלד אז ס'איז שבת די יארצייט דא דאך זאכן וואס מען טוט אין יארצייט יעדן יאר אז ס'קומט אויס שבת קען מען דאס נישט טון וועט דער רבי קומען צו א מסקנא און עט זאגן נישט ווי דער ראגעטשאווער אז צו מ'דארף עס מאכן אדער פרייטיג אדער זונטיג די זאכן וואס מ'טוט וועט דער רבי רעדן וועגן צדקה וואס מ'גיט אין יארצייט אדער מ'פאסט דער רבי רעדן וועגן דעם פשוט געוואלדיג געוואלדיג געשמאק די שיחה אויס אלף מ'האט שוין פיל מאל גערעדט רבי אין לקוטי שיחות חלק ד' און חלק ט' האט שוין גערעדט וועגן דעם טאג פון עשרים באב, וואס איז עשרים באב? אז דאס איז איינער פון די ט' זמנים פון עצי הכהנים וואו ס'איז געווען ניין צייטן וואס איז געווען דער צייט וואס די כהנים און די עם האבן געברענגט עצים, וואס איז דאס געווען? זאגט דער רבי קלאר, די גמרא, די גמרא דערציילט אין תענית, כשעלו בני הגולה, א לשון פון די גמרא, כשעלו בני הגולה לא מצאו עצים בלשכה, ס'איז געקומען די אידן זענען געווען זיבעציק יאר אין בבל נאכן חורבן בית ראשון ווען זיי צוריקגעקומען צום זמן פון בית שני איז געקומען מען דארף מאכן קורבנות עס איז נישט דא קיין האלץ האבן געוויסע משפחות מנדב געווען עצים צום מזבח משלוהם זיי האבן געברענגט א נדבה פון עצים פאר דעם מזבח אז מען זאל קענען מאכן מען זאל קענען מאכן קורבנות און דערפאר וויבאלד אז זיי האבן געברענגט העלצער פון זייערע האלץ אויף צו קענען מאכן קרבנות האט מען מתקן געווען אז יעדער פון די משפחות זאל האבן דעם טאג מדי שנה בשנה אלס א שכר וואס זיי זענען געקומען זיי האבן געברענגט האלץ פארן מזבח זיי געגעבן א שכר יעדן יאר ווען ס'עט קומען דער טאג וואס זיי האבן געברענגט דעם ערשטן מאל די עצים קענען זיי ברענגען נאכאמאל עצים און מען זאל ניצן זייערע עצים פארן מזבח, און דער לשון אין די גמרא איז אפילו לשכה מלאה עצים, די לשכה, די לשכת העצים איז פול מיט עצים, נוצט מען עס נישט, מען נוצט די עצים וואס זיי ווילן ברענגען דעם טאג וואס זיי האבן געברענגט יעמאלט, דער טאג איז ביי זיי אויכעט געווען א יום טוב, און זיי האבן געבראכט דאן אויך א קרבן עצים, שטייט א קלארע מעשה, ס'איז געווען אכט משפחות, איין משפחה האט געברענגט צוויי מאל, און דאס געווען ט' זמנים וואס זיי האבן געברענגט האלץ פארן מזבח, און מ'וועט נישט אריין גיין דא וואס ס'דא א גאנצע אריכות אין ליקוטי שיחות חלק י"ז אין פרשת ויקרא די פערטע שיחה, א גאנצע אריכות וואס איז געווען דארט, ס'איז נישט געווען נאר דער עץ ווי מ'האט אים געברענגט און דאס מקריב געווען, ס'איז געווען אויכעט א גאנצע מחלוקת פון תנאים מיט אלעס, דער רבי גייט אריין זייער אין אריכות וואס איז געווען דארטן, ס'האט מען געברענגט אויכעט א קרבן, מען האט געדארפט האבן א קרבן מיט א מיט א מיט קמיצה ווי עס ברענגט זיך אין אנדערע ערטער, ס'איז נישט נוגע אבער דאס איז זיכער, דער עיקר אז זיי האבן געבראכט אויכעט א קרבן עצים ווי דער רבי זאגט ווי ס'שטייט דארט. נאר מדגיש זיין וואס איז געווען דא, ווער ווען האט מען געברענגט די קרבן עצים יעמאלט ווען ס'נישט געווען, איז געווען ניין מאל, ווען ראש חודש ניסן האבן זיי געברענגט, ב' תמוז, ה' מנחם אב, ז' מנחם אב, י' מנחם אב, ט"ו מנחם אב, און כ' מנחם אב, וואס מיר לערנען יעצט כ' מנחם אב האט מען געברענגט, און כ' אלול, און א' טבת. די ניין צייטן האבן זיי געברענגט יעמאלט האלץ ווייל ס'איז נישט געווען קיין האלץ, דאס הייסט לאמיר זאגן אז די וואס האבן געברענגט ה' אב האבן געברענגט נאר אויף צוויי טעג, איז ז' אב האבן שוין א אנדערע משפחה געברענגט, איז איז אכט משפחות האבן געברענגט, איינער האט געברענגט צוויי מאל, און זיי האבן געברענגט די האלץ, קומען יעדן יאר א' ניסן האט די זעלבע משפחה געברענגט ס'קומען כ' אב האט די זעלבע משפחה וואס האט געברענגט יעמאלט האט געברענגט האלץ כ' אב און מ'האט עס גענוצט ביז כ' אלול האט מען גענוצט זייערס כ' אלול האט מען אנגעהויבן נוצן די קומענדיגע משפחה נאר מדגיש זיין אויכעט וואס די גמרא דערציילט אז אין כ' אב ווער האט געברענגט ווער האט עס געברענגט איז דא א מחלוקת פון תנאים רבי יהודה מיט רבי מאיר ס'דא איינער שטייט רבי יהודה האלט אז ס'געווען בני פחת מואב בן יהודה וואס זיי קומען משבט דוד, אלץ קומט משבט דוד, און פארוואס איז דאס פחת מואב, זיי קומען פון רות המואביה, דערפאר איז דאס דער דאס איז רבי יהודה ר' מאיר האלט אז ס'געווען פון בני יואב, יואב בן צרויה, וואס ער קומט אויכעט פון רות המואביה, קומט דאס אויכעט, האט דאס אויכעט א שייכות צו דוד איז געווען זיין פעטער, אזוי ווי שטייט אין גמרא דארטן וואס די שייכות וואס ער האט געהאט מיט זיי, איז כ' אב האבן געברענגט איינער פון די צוויי משפחות האבן געברענגט די האלץ. יעצט וועט דער רבי זאגן די דער רבי וועט מסביר זיין די גמרא וואס מיר האבן געלערנט ביז יעצט בשעת איינער פון די זמנים לדוגמה וואס מיר גייען רעדן לדוגמה כ' אב בשעת איינער פון די זמנים לדוגמה עשרים באב איז חל בשבת אזוי ווי דא היינטיגן תשכ"ז ווען דער רבי זאגט די שיחה איז כ' אב שבת ווען מען קען נישט מקריב זיין דעם קרבן עצים ווייל ער איז נישט דוחה שבת שבת איז דוחה נאר קרבנות ציבור, שבת קען מען נישט ברענגען קרבן יחיד, מען זעט ברענגען נאר שטח אויס א קרבן יחיד, וואס טוט מען? שטייט אין די משנה, איז דא א משנה אין מגילה, די מגילה רעכנט אויס דארטן זאכן וואס מען קען נישט טאן שבת, ווען טוט מען עס? שטייט אין משנה, מאחרין ולא מקדימין. אז מען שטופט אפ אויף זונטאג און מען נישט מקדים אויף פרייטאג. און אזוי איז אויך דער דין ביי אנדערע פאלן, די משנה ברענגט דארט נאך זאכן, ווי די משנה רעכנט דארט אויס וואס איז זאכן וואס מען שטופט אפ, תשעה באב, חגיגה, והקהל, זייער פשוט, עס קומט אויס תשעה באב שבת, מען פאסט נישט שבת, מען פאסט אפילו נישט פרייטאג, מען שטופט עס אפ אויף זונטאג חגיגה דארף מען ברענגען א קרבן חגיגה און עס קומט אויס שבת שבועות אדער שבת פסח אדער שבת סוכות, חגיגה איז נישט דוחה שבת, ברענגט מען דאס זונטאג און נישט פרייטאג, מאחרין ולא מקדימין. די זעלבע זאך איז אויך מיט הקהל, הקהל מאכט מען דעם ערשטן טאג חול המועד דארף מען מאכן הקהל, אז עס קומט אויס שבת קען מען נישט מאכן קיין הקהל, שטופט מען עס אפ אויף זונטאג, מען מאכט עס נישט פרייטאג מען שטופט עס אפ אויף זונטאג. איז די משנה רעכנט דארטן אויס אז אויב ס'איז אויסגעקומען כ"ף אב בשבת איז דעם קרבן העצים, צי זאל מען זאגן ווי געזאגט פריערט, אדער די עצים אליין, אדער אדער דעם קרבן העצים ווערט אפגעשטופט אויף אויף שפעטער. ובנוגע די לעצטע אויסגערעכנטע פאלן אין די גמרא, די זאך וואס די גמרא רעכנט אויס, תשעה באב, חגיגה, און הקהל, איז די גמרא מסביר, די גמרא זאגט פארוואס, די גמרא זאגט דאך מאחרין, שטייט אין משנה שטייט אז תשעה באב חגיגה והקהל איז מאחרין ולא מקדימין, איז די גמרא גיט א טעם פארוואס, פארוואס מאחרין ולא מקדימין, די גמרא זאגט אז תשעה באב, אקדומי פורענות לא מקדמי, ס'איז גענוג אז ס'קומט תשעה באב און מ'דארף וויינען, זאל איך נאך מאכן פרייטאג תשעה באב, שטופ איך עס אפ אויף זונטאג בעסער, מ'מאכט נישט פריערט קיין פורענות, חגיגה והקהל פארוואס שטופ איך אפ?

דאס איז אלץ די גמרא גיט א טעם אויף די זאכן אויף תשעה באב און חגיגה והקהל אויף תשעה באב איין טעם און אויף חגיגה והקהל א צווייטן טעם אבער בנוגע עצי כהנים והעם שטייט נישט אין גמרא קיין טעם נישטא קיין טעם אין גמרא אויף דעם וואס טוט זיך דא פארוואס איז נישטא אויף דעם קיין טעם פארוואס שטופ איך אפ דעם עניין פון פון די עצים שטופ איך אפ אויף זונטאג פארוואס זאל איך עס נישט מאכן פרייטאג די גמרא זאגט גארנישט קיין טעם אויף דעם געפינט מען אין דעם א שינוי ולכאורה א סתירה צווישן פירוש רש"י לש"ס און פירוש רש"י לרי"ף. רש"י זאגט יא א טעם, אבער רש"י זאגט אין די גמרא, דא ביי אונז אין די גמרא אין מגילה, זאגט רש"י א טעם איין טעם, און לכאורה איז ער זיך סותר ווען ער רעדט וועגן ער גיט דעם פירוש אויפן רי"ף, פארוואס מען מאכט נישט דעם ענין פון קרבן העצים שבת און מען מאכט עס זונטאג און נישט פרייטאג מאחרין ולא מקדימין, גיט ער א אנדער טעם וואס לכאורה איז ער סותר זיך אליין. ס'קען נישט זיין ביידע ענטפערס צוזאמען ווי געזאגט פריער דער רבי וועט מחדש זיין נישט נאר נישט סותר נאר ס'איז מסביר איינער דעם אנדערן און מ'וועט זען ווייטער אין די שיחה דער רבי וועט ערשט אראפברענגען וואו איז די סתירה וואס דער פירוש פון רשי אויף די גמרא דא אין בבלי וואס איז אין ריף וואס ער מסביר דעם עניין פון פאר וואס מאחרים ולא מקדימים נאך אמאל אין די גמרא שטייט נישט קיין טעם רשי ברענגט א טעם סיי אין די גמרא דא אין מגילה און סיי אין אין די פירוש אויף דעם ריף אויף דעם מעשה פון מאחרים ולא מקדימים ביי די קרבן עצים אין גמרא איז רשי מפרש די גמרא אין מגילה אין דף דף ה עמוד א' איז רשי מפרש די גמרא זאגט נאכאמאל די גמרא ברענגט דעם טעם פארוואס תשעה באב ווייל אקדומי פורענות לא מקדימים חגיגה והקהל איז נאכנישט אנגעקומען ווי קענסטו מאכן הקהל פרייטאג עס איז נאכנישט הקהל ווי קענסטו מאכן קרבן חגיגה פרייטאג עס איז נאכנישט יום טוב בכלל און אויף דעם איז נישטא קיין טעם, רשי גיבט א טעם. די גמרא איז רשי מפרש. אכתי לא מטא זמן חיובייהו. אזוי זאגט רשי. ס'איז נאך נישט אנגעקומען דער זמן פון חיוב. די זעלבע זאך ווי ביי חגיגה און הקהל, איז נאך נישט יום טוב, ווי קענסטו מאכן חגיגה ווי ווילסטו מאכן הקהל? זאגט דער רבי, לא מטא זמן חיובייהו. ווען איז דער זמן פון חיוב וואס דער שי וואס דער וואס פחת מואב בן יהודה אדער בני יואב בן צרויה דארפן ברענגען, דארפן ברענגען די קרבן העצים, ווען איז דאס? שבת כ' אב פרייטאג זענען זיי נאכנישט מחויב צו ברענגען זאגט רשי אין גמרא אין מגילה זאגט רשי דערפאר ברענגט מען נישט דער לשון פון רשי אכתי לא מטא זמן חיובייהו וואס איז דער פראבלעם זאגט רשי ואם יקדימוהו לא יצאו ידי חובתן אויב מ'זאל עס מקדים זיין אבער זיי האבן דאך געברענגט דעם קרבן עצים זיי האבן געברענגט די האלץ און איך פאר זיי זוכה געווען זיי געגעבן אז זיי זאלן קענען ברענגען יעדן יאר די עצים זיי ברענגען דאס פרייטיק האבן זיי גארנישט יוצא געווען ידי חובתם, ס'איז נאך נישט געווען זייער חוב, ווען איז זייער חוב שבת? סאו רשי זאגט אזוי, רשי רעדט, אין גמרא איז רשי מפרש, אויף דעם אויף די אנדערע דריי, אויף די צוויי זאכן, חגיגה והקהל, זאגט רשי אכתי לא מטא זמן חיובייהו, ווי די גמרא זאגט דעם טעם. יא? אזוי האט מען געלערנט פריער, דאכתי לא מטא זמן חיובייהו. רשי לייגט צו, ואם יקדימוהו לא יצאו ידי חובתם. ס'איז נאך נישט געווען חל נישט קיין הקהל און נישט קיין חגיגה. לייגט רשי צו דער רבי האט עס אונטערגעשטראכן וכן עצי כהנים פארוואס ברענגט מען נישט גיט רשי א טעם אין גמרא נישטא קיין טעם רשי גיט אים וכן עצי כהנים שקבוע להם זמן קבוע בנדרם וויבאלד עס איז א זמן קבוע בנדרם ווי מיר לערנען שפעטער אין די שיחה אז ס'איז געווען דארטן די נביאים זיי געווען נאך פאר די גאונים זיי געווען מויש מויש קימט צו מסען מסאל די שואל די שואל איז קיין מסכן די נביאים נביאים איז די נביאים זאל מאכליגן ימות זיי האבן געגעבן דעם שכר פאר די אלע מענטשן די ניין וואס האבן די אכט די אכט סוגים די אכט מענטשן וואס האבן געברענגט די עצים ס'איז געווען ניין מאל ווייל איינער האט געברענגט צוויי מאל האט מען זיי געגעבן א שכר און מ'האט עס קובע געווען אזוי ווי א נדר ווען איז דער נדר חל שבת דערפאר קענען זיי נישט ברענגען פרייטאג אין עצי כהנים שקבוע להם זמן קבוע בנדרים, דאס הייסט, אז אויך ביי עצי כהנים, זאגט רש י דעם טעם, ווייל אכתי לא מטא זמן חיובייהו. סאו רש י לייגט צו די זעלבע זאך ווי חגיגה. איז מארגן דער חיוב, קענען זיי נישט ברענגען פרייטאג, דערפאר ברענגט מען נאר זונטאג, מאחרין ולא מקדימין. הקהל איז נאכנישט אנגעקומען, ס'וועט אנקומען נאר שבת, קענסטו פרייטאג נישט מאכן קיין הקהל. זעלבע זאך ביי עצי כהנים, ס'איז געווען בקבוע בנדרים, עפעס א נדר אז מ'דארף ברענגען כ' אב דארפן זיי ברענגען די עצים, מ'קען נישט ברענגען פרייטאג. אכתי לא מטא זמן חיובייהו ס'איז נאך נישטא אז זיי וועלן ברענגען פרייטאג האבן זיי נישט יוצא געווען זיי האבן נישט יוצא געווען מיט זייער נדר דער נדר איז אז מ'דארף עס ברענגען שבת דער רבי לייגט צו די הערה ניין זייער געשמאק וכן מוכח בריף דער ריף אליין זאגט עס קלאר והנך און די נישט תשעה באב והנך גייט חגיגה און הקהל און די עצים זאגט דער ריף דאכתי לא מטא זמן חיובייהו אזוי קלאר דאס דער ריף דעם ריף סתם דער דער זאגט אין פירוש המשניות דער רמב ם זאגט אויך די זעלבע זאך און דער מאירי זאגט אויך די זעלבע זאך אז בא דעם איז דא דעם טעם אז ס'קומט צו דעם ענין פון עצים דעם זעלבן טעם ווען זיי זענען מחויב בעצם אין נדר שבת קענסט נישט ברענגען פרייטאג איז נאך נישט מחויב וועסט עס ברענגען פרייטאג האסט נישט יוצא געווען מיט דיין נדר

וואס איז רש י'ס לשון? הערט א לשון פון רשי געוואלדיג. אז מאחרין עד אחר השבת, לפי שכל היום של ערב שבת זמנו למביא עצים עד עכשיו. ווי דערמאנט פריער, דער וואס האט געברענגט די האלץ ט ו מנחם אב, האט געברענגט האלץ ביז כ' אב. ווען איז כ' אב? שבת. צו וועמען באלאנגט פרייטאג יו ט אב? צו דעם פריערדיגן מענטשן וואס האבן געברענגט, ס'באלאנגט נישט צו דעם בני פחת מואב, ער ווערט חל נאר שבת דארף ער אנהייבן ברענגען האלץ, זאגט רש י, וויבאלד אז כל היום של ערב שבת, יו ט מנחם, יו ט מנחם אב, על שם זמן, סארי, לפי שכל היום של ערב שבת, יו ט מנחם אב, זמנו למביא עצים עד עכשיו, ער ברענגט ביז דעם טאג דארף ער ברענגען, ביז פארנאכט דארף ער ברענגען. ואינם רוצים שיכנסו בזמנם, זיי ווילן נישט אז דער אז דער אז די אנדערע מענטשן וואס דארפן ברענגען כ' אב זאלן ברענגען פרייטאג און צונעמען פון זיי. סאו וואס ווילן זיי? אינם רוצים שיכנסו בזמנם להביא עצים וקרבן עצים, בעוד שזמן הישנים עדיין להביא, ס'איז זייער צייט צו ברענגען, ווילן זיי נישט אז זיי זאלן עס ברענגען. דער רבי לייגט צו אין הערה צען ועל דרך זה כתב הר ן, מפני חברו שהוא מספיק, דער חבר ער דארף נאך ברענגען י ט אב, וועסטו מקדים זיין אויף י ט אב, נעמסטו צו ביי יענעם זיין פלאץ, ואי אפשר לו להיכנס בתחומו, קריך נישט אריין אין יענעמ'ס תחום, פרייטאג איז נאך יענעמ'ס תחום, זאגט רש י א טעם פארוואס מען שטופט עס אפ אויף זונטאג, ווייל פרייטאג באלאנגט נישט צו דיר, פרייטאג באלאנגט צו יענעם.

און אויף הקהל און חגיגה שטייט א טעם, מ'זאל וויסן פארוואס ס'איז נאך נישט געקומען זמן חיובייהו, דא איז דאס א אנדערע סארט טעם, ווי רשי טייטשט איין אין דעם ריף, וואס איז דער טעם? ווייל ס'באלאנגט נישט צו דיר, דארף רשי דארף די גמרא נישט זאגן דעם טעם, יעדער איינער וועט אליין פארשטיין אז די האלץ וואס מען ברענגט, ברענגט מען פון דעם טאג וואס זיי ברענגען, דער טאג איז א יום טוב, און זיי ברענגען די האלץ ביז ס'קומט דער טאג פון יענעם, ווען הייבט זיך אן דער טאג פונעם נייעם, אין אונזער נידון שבת כ' אב, קענסטו פרייטאג נישט ברענגען. און דערפאר דארף די גמרא נישט זאגן ביי זמן עצי כהנים והעם דעם טעם פארוואס מאחרין ולא מקדימין, די גמרא דארף עס נישט זאגן, פארוואס? ווייל דא איז עס א מילתא דפשיטא, א מילתא דפשיטא מטעם הנל, אז וואס? קענסט נישט קריכן צו יענעמ'ס צייט, פרייטאג באלאנגט נישט צו דיר קענסט עס נישט ברענגען, ווען וועסטו ברענגען, שבת קען מען נישט, ברענגט מען נאר זונטאג, דערפאר איז מאחרין ולא מקדימין, און די גמרא גיבט נישט קיין טעם. דער רבי איז מוסיף, פון לויט דעם טעם קומט אויס, יעצט וועט מען פארשטיין די סתירה פון רשי אויף רשי, לויט דעם טעם ווי רשי לערנט איין אין ריף, אז דער טעם איז נישט ווייל ווייל ווייל אכתי לא מטא זמן חיובייהו, נאר ווייל יענער דארף ברענגען, מאכט דער רבי א געוואלדיגן חילוק, לויט דעם טעם קומט אויס, אז ווען דער מביא עצים עד עכשיו, די משפחה וואס זיי וואס זי האט אנגעהויבן ברענגען ט ו מנחם אב און זיי דארפן ברענגען ביז שבת כ' אב י ט איז נאך זייערע אז אויב דער אויב אויב ווען דער מביא עצים עד עכשיו די משפחה וואס דארף ברענגען ביז כ' וואלט נישט געארט אז א צווייטע משפחה זאל ברענגען עצים קרבן עצים אין זיין זמן זיין משפחה זאל קומען און זאגן הערט זיך איין שבת קענט איר נישט ברענגען קיין האלץ, פארוואס זאלט איר אפשטופן אויף זונטאג מיר זיינען אייך מוותר, ברענגט פרייטאג, וואס וואלט געווען יעמאלט דער דין? וואלט מען יא געקענט מקדים זיין דעם קרבן עצים לערב שבת, אף על פי אז אכתי לא מטא זמן חיובייהו, ס'איז דאך נאכנישט אנגעקומען, אבער לויט דעם טעם קומט אויס אז ווען די משפחה זאגט אז מיר קענען ברענגען פרייטאג, וואלטן זיי געקענט ברענגען פרייטאג. איז דאס א סתירה פון רשי אויף רשי לויט דעם ערשטן טעם וואס רשי ברענגט אין די גמרא קומט אויס אכתי לא מטא זמן חיובייהו קען מען בשום אופן נישט ברענגען פרייטאג לויט דעם צווייטן טעם ווי רשי גייט אין דעם ביאור פון דעם ריף זאגט רשי קלאר פארוואס איז דאס ווייל יענער וויל נישט א קלארע לשון שכל היום של ערב שבת אינם רוצים שיכנס בזמנם אויב זיי אויב ס'ארט זיי נישט קען מען יא ברענגען רשי סותר זיך לויט דעם קומט אויס אז מ'קען נישט לויט דעם ריף קומט אויס אז מ'קען יא דער רבי לייגט צו אין הערה עלף, ועל דרך זה צריך עיון מה שכתב בר"ן שם, דער ר"ן אליין, דער ר"ן אליין שרייבט אויכעט אין דעם ריף, שרייבט ער מפני חברו, קומט דאך אויס אז דער ר"ן אליין האלט אויכעט, אז מפני חברו מעג מען, אויב דער חבר איז מוותר, קענסטו יא ברענגען, און אז נישט, נישט, און וואס איז זיין מיט דעם טעם פון אכתי לא מטא זמן חיובייהו, און דאך געלערנט פריער אז ס'איז קבוע בנדרים, איז רשי לכאורה זיך זיך שייסן. אות ב' האט מען זייער א געשמאקע שאלה דא, וואס לכאורה איז א סתירה פון רשי אויף רשי, איבערחזר'ן נאך איינמאל, אז לויט דעם ערשטן פירוש וואס רשי זאגט אין די גמרא, אכתי לא מטא זמן חיובייהו, איז אזוי ווי ביי חגיגה, אזוי ווי ביי הקהל, מען קען נישט מאכן, ס'איז נישט דא א זאך מען קען מאכן, חגיגה און הקהל קען מען נישט מאכן פרייטאג, מען מוז עס מאכן זונטאג, זעלבע זאך איז דא אויכעט, קען מען נישט, לויט דעם פירוש פונעם ריף, אז די סיבה איז פארוואס, ווייל ס'באלאנגט צו יענעם, אויב יענער איז מוותר קענסטו יא ברענגען פרייטאג. אות ב' נפקא מינה צווישן די צוויי פירושי רשי צו מ'זאגט אין דעם פאל לא מקדימין וואס איז דער חילוק פון ביידע פירושי רשי צו מ'זאגט יא צו מ'זאגט נישט צו מ'זאגט אין דעם פאל לא מקדימין ווייל אכתי לא מטא זמן חיובייהו אדער נישט וואס טוט זיך דא וואס זאגט מען? אז מען קען ברענגען פרייטאג אדער מען קען נישט ברענגען פרייטאג? לויטן ערשטן פירוש קען מען נישט לויטן צווייטן יא. וואס איז דער חילוק פון די צוויי פירושים אין רשי? ס'איז אויך נוגע אין אנדערע עניינים. ווי געזאגט פריער, אז ברענגען א מחלוקת אין ירושלמי פון צוויי אמוראים, און מ'וועט זעהן ווי דער ראגאטשאווער שטעלט צו די רשי פון אונזער גמרא אין מגילה צו דעם, דער רבי וועט עס נאכדעם אפפרעגן און זאגן אז ס'איז נישט שייך צו דעם. געוואלדיג געוואלדיג געשמאק. דער ירושלמי אין כתובות פרק ו' איז דא א פלוגתא צווישן אמוראים. צו א גבאי צדקה דארף לייען געלט כשאין בכיס פאר א עני נצרך און באצאלן דאס פון די מעות צדקה וואס וועלן אריינקומען שפעטער צו א גבאי צדקה, א איד איז געקומען נעמען אויף צדקה, די פושקע איז ליידיג, וואס טוט מען? ס'איז נישטא קיין געלט. איז א שאלה דארטן צו ער דארף נעמען, לייען געלט ביי איינעם און געבן דעם ארימאן וואס איז געקומען נעמען די געלט, און שפעטער וועט ער נעמען די געלט, באצאלן פון די מעות צדקה וואס וועט אריינקומען שפעטער. ס'איז א שאלה צו מען קען עס טון, צו מען קען עס, צו מען קען עס נישט טון. וואס איז דער פראבלעם דא? פארוואס זאל מען עס קענען טון, פארוואס זאל מען עס נישט קענען טון? וואס איז די סברות? ברענגט דער רבי אראפ. זאגט דער ראגאטשאווער, ראגאטשאווער זאגט אויף דעם, אז דער טעם פון דעם מאן דאמר, אז אין אומרים ללוות, איין מאן דאמר זאגט דאך אז מען טאר נישט לייען, איז פארבונדן מיט דעם פירוש רשי ביי אונז אין גמרא, אין מגילה. איז פארבונדן מיט דעם פירוש רשי לשס הנל. ער מאכט דאס גלייך. איך לערן עס ארויס פון דעם וואס רשי זאגט דא, די זעלבע זאך איז זיין סברא וואס ער זאגט אז מען טאר נישט, אז מען טאר נישט לייען קיין געלט. דער גאבע צדקה טאר נישט געבן געלט פון זיינע, אדער נעמען א הלוואה אין א גמח און געבן דעם ארעמאן, און שפעטער אפבאצאלן דעם גמח פון די געלט וואס א גביר וועט אים געבן צדקה. פארוואס? ווייל ער, ווייל ווייל ס'איז פארבונדן מיט דעם פירוש רשי. וואו מען זעט, וואס שטייט ביי אונז? האומר שיביא קרבן לזמן פלוני, אם הביא קודם לא יצא. אז איינער זאגט ער וועט ברענגען א קרבן לזמן פלוני, און האט עס געברענגט קודם איז לא יצא, ווי מען האט געלערנט, ווי מען האט געלערנט אז דאס איז די זעלבע זאך ווי דער דין פון חגיגה און הקהל, אז ער האט געמאכט א נדר און האט עס געברענגט פריערט איז דאס נישט גוט, אזוי זעה איך עס ביי די קרבן העצים איז נישט גוט, זעה איך דא אז מען קען נישט מאכן קיין זאך פריערט וואס מען איז חייב שפעטער. על דרך זה איז בנידון הנל פון דעם ענין פון צדקה אויכעט וואס איז די שייכות פון דעם ענין וואס איך זע ביי דעם ענין פון די עצים מיט דעם ענין פון לייען געלט ביי דעם גאבע צדקה ער זאל עס נישט טון גייט דער רבי דאס מסביר זיין דאס וואס דער גאבע צדקה טאר נישט לייען לויט דעם מאן דאמר כשאין בכיס וואס איז דער וואס איז דער טעם איז ווייל מיר טאר נישט נוצן די צדקה געלט וואס מיר וועט שפעטער מנדב זיין און באקומען אויף אפצוצאלן דעם חוב פון פריער מ'טאר עס נישט טון, פארוואס? ווייל דעמאלט וועט אויסקומען אז נתקיים הצדקה קודם זמן קביעת הנדר. א מענטש וויל געבן געלט אויף צדקה, מ'קומט אריין צו אים און זאגט אים איך וויל האבן געלט אויף צדקה, און ער נעמט ביי אים די געלט און ער גייט אפגעבן דעם גמח וואס ער האט געליגן צו געבן יענעם, קומט אויס אז די צדקה וואס דער גאבע צדקה האט געגעבן דעם עני האט ער געגעבן פאר ער האט געמאכט דעם נדר, האט ער דאך נישט יוצא געווען זיין נדר. א איד וויל געבן צדקה יעצט, קומט אויס ער האט דאס נישט יוצא געווען נאך אמאל אינעווייניג פאר וואס ווייל מיר טאר נישט נוצן די צדקה געלט וואס מ'וועט שפעטער מנדב זיין און באקומען אויף אפצאלן דעם חוב פון פריער ווייל דעמאלט וועט אויסקומען אז נתקיים הצדקה קודם זמן קביעת הנדר האסט שוין געגעבן די געלט פריער און ער גיט דיר ערשט א נדר ער האט געמאכט א נדר אז ער גייט געבן 1000 דאלער אויף צדקה דו קומסט און נעמסט עס ביי אים און גייסט שוין די געלט אפגעבן פאר א זאך וואס האסט שוין געגעבן מיט א חודש צוריק איינעם וואס האט געדארפט דאס האבן די מצוה צדקה האט זיך אפגעטאן, געשמאק, די מצוה צדקה האט זיך אפגעטאן פאר דעם זמן וואס דער נותן איז קובע ומנדב די געלט אויף צדקה. איך בין ערשט מנדב געלט אויף צדקה, און איך גיב עס דעם גאבע, דער גאבע גייט און צאלט אפ א זאך וואס ער האט שוין געגעבן מיט א חודש צוריק, ס'קען נישט זיין אזא זאך. ובמילא איז מיט אפצאלן דעם חוב הקודם דער מענטש נישט יוצא זיין נדר לצדקה. געוואלדיג. ממילא דאס איז דער טעם פארוואס מ'קען נישט זאגן. לפי זה קומט אויס, ערשט וואס וואס זעט מען דא די גלייכעניש וואס ער לערנט עס ארויס פון דארט, אז לויט פירוש רשי לריף, רשי לערנט אין דעם ריף, אז לולי זאת, וואס די פריערדיגע משפחה וויל ניט שיכנסו בזמנם, וואלט מען געמעגט מקדים זיין דעם קרבן עצים, אף על פי אז דאס איז קודם זמן קביעת הנדר, שלא מטא זמן חיובייהו, פאלט אפ דער טעם הנל פון די מאן דאמר אז אין אומרים ללוות. דאס איז ווי רשי לערנט אין בבלי אז מען קען נישט מאכן פריער ווייל ס'איז נאכנישט אנגעקומען די צייט, און אז זיי ברענגען דעם קרבן עצים פרייטאג האסטו נישט יוצא געווען ווייל דיין נדר דארף זיין שבת. איז דאס שטימט מיט דעם ענין פון די מעשה דא מיט דעם מאן דאמר וואס ער זאגט אז מען קען נישט נעמען דעם ענין פון די געלט און געבן קודם דעם עני און מען לייט נישט דער גבאי צדקה טאר נישט לייען קיין געלט דערנאך נעמען פון א צווייטן ווייל האסט געגעבן די געלט און יענער האט נישט יוצא זיין מיט זיין נדר וואס ער וויל געבן. און לויט דעם ריף וואס האב איך געזאגט אז זיי זענען מוותר און יא יכנסו און זיי קענען יא מאכן פאלט אפ דער טעם פון אין אומרים ללוות ס'פאלט אפ דער טעם ווייל מ'מעג דאך יא ס'איז דאך אז מ'מעג עס יא מאכן מילא האבן מיר דא קומט דאך אויס דא אז לויט צוריקגיין צו דעם ענין פון די סתירה פון רשי איז דער איז דער ראגאטשאווער שטעלט צו דעם ענין פון רשי אין דעם פירוש אויף די גמרא אז דאס איז גלייך מיט די מעשה דארט מיט דעם מאן דאמר וואס ער זאגט אז מ'קען נישט געבן די געלט און ער מוז רשי זיך סותר דעם ענין פון צדקה צו מען מעג לייען פאר די נתינה צו נישט ווי פירוש רשי אין גמרא קען מען ווי פירוש רשי אין דעם ריף איז אין אומרים ללוות טאר מען נישט לייען ווי דעם פירוש רשי אין די גמרא ווי די גמרא זאגט אז מען קען נישט ווייל ס'לא מטא זמן חיובייהו דערפאר האלט דער מאן דאמר אזוי אויכעט ווי דעם פירוש ווי ער זאגט אין דעם אין דעם ריף אין דעם ריף זאגט ער מען קען יא ברענגען פאלט אראפ דער טעם פון אין אומרים ללוות און ער קען יא לייען נאר נאר כ'האב געזאגט שפעטער אז איך וויל עס צולייגן א ווארט אז מען זעט מען זעט אויך א אינטערעסאנטע זאך וואס דער רבי האט גערעדט שפעטער וועגן נדר איז זייער קובע דעת הנודר איך גיי אסאך מאל ארום מאכן געלט פאר העלפן א איד אויף א בר מצוה אדער אויף א חתונה אדער וואס איז אמאל יאגט מען נישט אן פאר די בר מצוה צו נעמען די געלט נעמט מען און מען לייט ערגעץ געלט, אין א גמח און מען גיט דעם מענטש אויף די בר מצוה. מען קומט צו א גביר, רוב גבירים ווען מען קומט צו זיי, מען זאגט זיי, יענער האט געמאכט א בר מצוה אדער א חתונה, מען דארף אפגעבן, מען האט געליגן געלט, מען האט געגעבן. רוב וועלן זאגן זיי ווילן נישט געבן. נישט נאר אז ס'איז דעת הנודר וואס ער גיט עס ערשט ווי די גמרא זאגט דארט ווי דער ראגאטשאווער זאגט, אז די גמרא זאגט אז וואס האסט געטון האט ער נישט געגעבן אויף נדר, אז דו זאגסט אים לכתחילה דאס דארף איך נישט געבן איך גיי נישט געבן איך בין נישט באס איך גיי נישט באצאלן זיינע חובות דארף ער מאכן א בר מצוה און ער האט נישט קיין געלט וועל איך אים העלפן מאכן א בר מצוה לייען געלט דערנאך זאל איך זיין זיין זיין בעל חוב ווי איך גיי אים באצאלן פאר אים מילא איז זעט מען דאס דא דער עניין וואס אפילו בפשטות זעט מען דאס בפרט נאך ווי די גמרא זאגט ווי ווי ווי דער ראגאטשאווער לערנט עס איין דארט מיט דעם מאן דאמר אין די גמרא אז אז אין אז מען דארף נישט לייען, אז דער גבאי צדקה דארף נישט לייען, ווייל אז נישט וועט ער נישט יוצא זיין מיט דעם, ווייל דער מענטש וויל עס נישט, דער מענטש וויל געבן צדקה יעצט, מעג ער עס געבן אויף די צדקה וואס ער האט שוין געגעבן דעם עני, און עס נעמען זיינע געלט אויף געבן דעם גמח, האט ער נישט יוצא געווען. האבן מיר די שאלה וואס איז געבליבן פון רש"י אויף רש"י, מרוב וואס דער ראגאטשאווער האט צוגעשטעלט דעם בבלי רש"י, וואס רש"י סתם איז, מיט דעם ענין פון דעם תנא, פון דעם אמורא, וואס ער זאגט אז אז ער טאר נישט לייען קיין געלט, די זעלבע זאך מען קען נישט ברענגען פרייטאג דעם קרבן, ווייל ער האט נישט יוצא זיין מיט דעם קרבן וואס ער דארף ברענגען שבת, דער נדר איז אויף שבת, די זעלבע זאך איז זיכער, אז דער מענטש גיט א נדר, ער גייט געבן פֿינף הונדערט דאלער, טויזנט דאלער פאר א בר מצוה, און האט שוין געגעבן די געלט פריער, איז ער נישט יוצא זיין מיט זיין נדר, איז זייער געשמאק צוגעשטעלט וואס דער ראגאטשאווער האט צוגעשטעלט דאס, און לויט דעם פירוש פון רש"י פון ריף קומט אויס אז מען קען יא לייען. די ראיה רש"י זאגט דאך אז אויב די ערשטע משפחה איז מסכים צו דערלאזן אריינגיין פרייטיג און ברענגען די האלץ קענסטו יא ברענגען אות גימל דער רבי וועט ברענגען אש נאך א שאלה אין אות גימל א תמיהה אויף בכלל דעם פירוש רש"י ווי ער לערנט אין דעם ריף נישט די סתירה די סתירה איז געבליבן דעם פירוש רש"י ווי ער לערנט אויף ריף און דאס מאס וואס זיין יעמאלט געווען אלס געשמאק פארשטאנדיג אין קאפ טויער אויף ער האט עס ווען אות גימל וועט מען דאס פארשטיין בהקדים א תמיהה אין פירוש רש"י לריף הנ"ל מ'דארף פארשטיין א תמיהה וואס זאגט דער רש"י איך פארשטיין נישט וואס רש"י זאגט אין דעם ריף אז מ'איז נישט מקדים דעם קרבן עצים לערב שבת וואס זאגט רש"י דעם טעם אין דעם ריף ווייל דאס איז דער זמן פון דעם מביא עצים עד עכשיו ס'באלאנגט צו די פריערדיגע משפחה וואס האבן געברענגט וואס האבן געברענגט ט"ו מנחם אב י"ט אב באלאנגט נאך צו זיי דער רבי האט אונטערגעשטראכן ואינם רוצים שיכנס בזמנו זיי ווילן נישט מ'זאל אריינגיין אין זייער צייט באלאנגט צו מיר דער רבי אויב דאס איז דער טעם לכאורה איז נישט מובן איך פארשטיי נישט די רש"י וואס איז נוגע דא דער רצון פון די פריערדיגע משפחה וואס זאגט רש"י ווייל די פריערדיגע משפחה וויל נישט אז מ'זאל עס ברענגען ווער פרעגט ווער פרעגט ביי זיי וואס א שייכות האבן זיי מיט דעם ענין דאס קביעות פון זמן קרבן העצים ווי דערמאנט פריער איז געווען דורך די נביאים וואס איז דאס געווען דורך די נביאים דאס בית דין הערה זעכצן, לכאורה צריך עיון, מה עניין נבואה לכאן? א געשמאקע הערה. וואס דארף מען דא האבן נבואה? וואס האט צוטון מיט נבואה? וואס איז דער לשון דארטן דורך די נביאים? די גמרא זאגט אז עס איז געווען דורך די נביאים האבן מחליט געווען אויף דעם. זאגט דער רבי, קוק אין ריש פרקי אבות, וואס שטייט דארטן? זקנים לנביאים, נביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה, ותקנתנו ותקנתנו קדמה לכנסת הגדולה, ווער האט מתקן געווען די תקנה אז מען גיבט זיי א שכר אז זיי קענען ברענגען יעדן יאר דעם זעלבן טאג כ' אב קען די משפחה ברענגען האלץ פאר כנסת הגדולה, ווער האט דאס געווען נביא? דערפאר שטייט נביא או בתחילתם ס'איז געווען אנהייב פון אנשי כנסת הגדולה און נביאים ווייל זיי זענען געווען די מקבלי תורה פון די זקנים איז קען זיין אז נישט אלס נביאים שטייט טאקע אין גמרא נביאים מ'רופט זיי נביאים אבער ס'געווען דארט מצד נישט מצד הנבואה ווייל זיי זענען געווען וואס האבן איבערגענומען זקנים און געגעבן די נביאים דערפאר האבן זיי עס מחליט געווען אבער דער דער הדגשה דא איז נישט אלס נביאות דאס דער געש דער רבי זאגט איך גיב א קוק אין רמב"ם הלכות ממרים אז שייך די תקנות שייך צו סנהדרין דער רבי זאגט ועל פי זה זייער געשמאק יעדן זאך וואס דער רבי איז מדייק כן צריך לומר בכמה מקומות שנזכר תקנת נביאים וכיוצא בזה נישט נאר דא אין אנדערע ארט וואס ברענגט זיך אז ס'געווען תקנת הנביאים מוז מען נישט זאגן אלעמאל אז תקנת הנביאים עס קען זיין אז זיי ווערן אנגערופן נביאים ווייל זיי זענען געווען פאר אנשי כנסת הגדולה און זיי האבן זיי האבן געמאכט די תקנה ווי זאל איך זיי אנרופן שטייט אין פרקי אבות און זקנים לנביאים די נביאים האבן זיי עס געמאכט נישט אלס נאך כמובן כל זה בשבת שם, ראה הקדמת הרמב"ם בפירוש המשניות בארוכה וועגן דעם ענין. אוקיי, מיר גייען ווייטער אינעווייניג. זאגט דער רבי דאס קביעת זמן קרבן עצים איז געווען דורך די נביאים, דער רבי וויל ארויסברענגען וואס האט דאס צו טון מיט די משפחה, צו זיי ווילן יא צו זיי ווילן נישט, ווער פרעגט זיי? ס'ווערט געמאכט דורך נביאים דורך דעת בית דין, און אויב עס האט אן ארט צו מקדים זיין דעם קרבן עצים צו ערב שבת, אויב אין הלכה, איז יא דא אן ארט צו מקדים זיין אויף ערב שבת, דארף מען זיך נישט רעכענען מיט'ן רצון פון די פריערדיגע משפחה. אויב ס'דא א ארט אז מ'קען עס ברענגען פרייטאג אפילו דער נדר איז אויף שבת, מוז מען זיי מודיע, איר זאלט וויסן, ס'קומט אויס שבת כ' אב, זיי וועלן ברענגען פרייטאג. איר ווילט נישט? קיינער פרעגט אייך נישט. בית דין קען מחליט זיין אז מ'זאל ברענגען פרייטאג פאר דעם תאריך פון כ' אב, און זיך נישט מתחשב זיין אין די פריערדיגע משפחה. האבן מיר דאך א שווערע שאלה, וואס זאגט דא רש"י? רש"י זאגט אז וואס? דער רבי האט אונטערגעשטראכן דעם לשון. ואינם רוצים, נאר דאס דער רבי האט אונטערגעשטראכן, דער לשון איז דארטן אז לפי שכל היום של ערב שבת זמן הוא למביא עצים עד עכשיו, נא נא, איך האב געזאגט נישט ריכטיגן ארט, אז דער רש"י האט דארטן אין רי"ף איז מביא עצים עד עכשיו, ואינם רוצים אונטערגעשטראכן שיכנסו בזמנם. וואס האט א שייכות צו עפעס? ווער פרעגט אייך? האבן מיר יעצט נאך א שאלה, ערשטנס די חילוק פון רש"י אויף רש"י, וואס איז מ'זעט אין בבלי און אין רי"ף אין אין תענית אין מגילה, יעצט האבן מיר א שווערע שאלה, וואס זאגט רש"י דארט אין רש"י, וואס זאגט רש"י דארט פון רי"ף? ס'איז נישט פארשטאנדיג אינגאנצן. רש"י גיט דעם טעם פארוואס ס'איז נישט קיין טעם. אות ד', איך וועל עס מסביר זיין פשוט געשמאק. יש לבאר אז די צוויי פירושי רש"י זענען נישט בסתירה זה לזה. דאָך גערעדט אַז ס'איז אַ סתירה, דער רבי זאָגט ס'איז נישט בסתירה זה לזה, דאָ קומט דער חידוש נפלא. נאָר אדרבה, איינער איז משלים דעם צווייטן. ס'איז גאָר איינער משלים דעם צווייטן, ס'איז פּשוט נישט צו פאַרשטיין ווי דער רבי מאַכט עס, ס'איז דאָך לכאורה אַ סתירה. לויט דעם ערשטן פּירוש קומט אויס אַז מען קען בשום אופן נישט ברענגען פרייטיק ווייל לא מטא זמן חיובייהו, לויט דעם צווייטן פּירוש אינעם רי"ף קומט אויס אַז אויב די ערשטע משפּחה איז מוותר קען מען יאָ ברענגען. אָט אָבער דער רבי האָט דאָך געפרעגט די שאלה אַז לכאורה דאַרף מען זיי גאָרנישט פרעגן. מען קען ברענגען לכתחילה פרייטאג ווייל בית דין האט דאך מחליט געווען, זיי האבן מחליט געווען ווען מען ברענגט, איז מען זיך נישט מתחשב מיט די משפחה, איז דאך לכאורה תירוץ, רבי דוב ניין ס'איז משפיע מער דעם אנדערן. ובהקדם, רבי וועט מאכן א הקדמה, נאכדעם וועט עס ווערן פארשטאנדיג זייער געשמאק. די חיוב המשפחות, דאס משפחות אונטערגעשטראכן, וואס האבן דעם חיוב, בזמן עצי כהנים והעם, ווען זיי האבן געברענגט א קרבן מצד טוב ליבם, דערנאך האט מען זיי געגעבן אז זיי קענען ברענגען די קרבנות יעדן יאר אינעם זעלבן טאג קענען זיי ברענגען, יעצט האנדלען מיר וועגן דעם טאג פון כ' אב, כ' אב קענען זיי ברענגען, מען רעדט אבער ווען עס קומט אויס שבת, וואס טוט מען? דער רבי דער חיוב המשפחות בזמן עצי כהנים והעם, בהבאת קרבן העצים איז מצד דין נדר, שוין דערמאנט אנהייב שיחה אויכעט, אז ס'האט צוטון מיט א נדר, נישט? רש"י זאגט אין רי"ף, וכן עצי כהנים שקבוע להם זמן קבוע בנדרם זאגט רש"י דארט. דער רבי לייגט צו אין הערה זיבעצן לכאורה וואס זאגסטו וואס האטסטו מיט א נדר? ס'האט דאך נישט מיט נדר לכאורה? אף שעצם הענין דזמן עצי כהנים והעם התנו נביאים שביניהם. ווי געזאגט פריער ווער האט עס געמאכט? די נביאים אדער סנהדרן? דער רבי האט דאך געזאגט זייער געשמאק אז וואס שטייט נביאים מוז נישט זיין דווקא אין די התקופה של נביאים אבער זיי האבן עס דאך געמאכט. מכל מקום, העצים וקרבן עצים אבער נדבה. זיי האבן עס געמאכט אבער וואס זיי ברענגען עס איז אן ענין פון נדבה. ויש עליה דין נדר, ס'האט א דין פון א נדר, נאך וואס מ'האט געברענגט איינמאל צוויי מאל דריי מאל ווערט עס א נדר, און זיי דארפן ברענגען יעדן יאר, ויש עליה כמפורש ברש"י מגילה שם, וואס זאגט רש"י? דערמאנט פריער אין אנהויב שיחה, שקבוע להם זמן קבוע בנדרם, וואס איז די פראבלעם, וואס איז דער פראבלעם לייגסט צו קבוע בנדרם, וואס ביי נדר איז דא א מורא'דיגער כלל, וואס ביי נדר דארף מען זיך רעכענען ווי ס'איז געווען דעת הנודר, א מענטש טוט עפעס, וואס שטייט אין תורה וואס שטייט אין הלכה טוט ער וואס שטייט אז א מענטש גייט און מאכט א נדר מוז זיך דאך רעכענען מיט וואס האט געמיינט א גאנצע אריכות אין די גמרא און אין פוסקים און אין הלכה ווי מען דארף רבי ברענגט אויף נדרים נ"ה עמוד ב' טור שולחן ערוך יורה דעה סימן רי"ח בכמה מקומות אז א נדר פרעגט מען אים וואס האסט דו געמיינט ווען דו האסט געמאכט דעם נדר מען דארף זיך רעכענען מיט דיר הערט ווי געשמאק ווי דער רבי טוט ארויסברענגען פשוט געוואלדיג קען נישט אריבערגיין געוואלדיגע ווערטער וואס דער רבי טוט ארויסברענגען דער חיוב איז א נדר וואס ביי נדר דארף מען זיך רעכענען ווי ס'איז געווען דעת הנודר, ווען בשעת ער האט געמאכט דעם נדר, וואס איז דאס, וואס קומט ארויס פון דעם? הערט, וויבאלד אז עס איז א דבר הרגיל ביותר, אז איינער אדער כמה פון די ט' זמנים זיינען חל בשבת, ס'מוז דאך זיין אז ס'וועט אויסקומען אמאל א שבת, דער רבי לייגט צו אין הערה ניינצן, בפרט שבזמן הבית היו מקדשין על פי הראיה, אויב מ'איז מקדש על פי הראיה, קען דאך אויסקומען יעדן יאר כ' אב שבת. היינטיגע צייטן אז ס'איז דא א לוח קבוע, איז דא א סדר. ראש חדשים וואס האבן צוויי טעג, ראש חדשים וואס האבן איין טעג, איר האט געקוקט אויף זייער אינטערעסאנט. אז ראש חודש איז דא זונטאג און מאנטאג אדער זונטאג, איז דער קומענדיגע חודש איז מאנטאג און דינסטאג אדער מאנטאג. קומענדיגע חודש איז מיטוואך און דאנערשטאג אדער מיטוואך. קומענדיגע חודש איז דאנערשטאג און פרייטאג און שבת. אזוי גייט א סדר יעדן יעדן חודש. גייט נאך א טאג נאך א טאג נאך א טאג. קומט אויס איינמאל אין א אין א פאר חדשים א שבת. נישט אַ קומט אױס אײנמאָל אַ פּאָר חדשים שבת. און כ' אָבֿ זאָל אױסקומען שבת קען אַמאָל נעמען אַ פּאָר יאָר. ס'איז געװען קידוש על פּי ראיה, האָט געקענט אױסקומען זײער אַ סך מאָל. קומט ערשט אַרײַן דאָ אַ פּראָבלעם. בשעת זײ האָבן געמאַכט דעם נדר, האָט זײ געגעבן דעם זכות אַז זײ גײען ברענגען יעדן יאָר אַ קרבן כ' אָבֿ. האָבן זײ שױן געטראַכט יעמאָלט װאָס װעט זײַן אַז כ' אָבֿ װעט זײַן שבת? װען װעלן זײ מאַכן דעם קרבן? פֿרײַטיק אָדער זונטיק? אױב זײ האָבן געטראַכט אױף פֿרײַטיק קען מען ברענגען פֿרײַטיק אַפֿילו ס'איז פֿאַר דעם זמן. ווייל ער האט נודר געווען אז ס'גייט אויסקומען א שבת ער דארף ברענגען פרייטאג, געוואלדיג. וויבאלד אז רגיל ביותר אז איינער אדער כמה פון די ט' זמנים זיינען חל בשבת איז געוויס האבן די מנדבים מלכתחילה אונטערגעשטראכן מלכתחילה געהאט די דעה ווען עס זאל זיין די הקרבת הקרבן כשחל בשבת פריער אדער שפעטער דארף אויסגעפינען וואס זיי האבן געטראכט ווען זיי האבן געמאכט דעם נדר ווען דארפן זיי ברענגען דעם קורבן זיי זאלן עס ברענגען פרייטיק זיי זאלן עס ברענגען שבת צו ברענגען פרייטיק זיי זאלן עס ברענגען זונטיק מען גייט בתר נודר אויב זיי האבן מנדב געווען אז ס'וועט אויסקומען שבת כ' אב וועט זיין זייער חיוב אום פרייטיק קענען זיי ברענגען פרייטיק און פרייטיק איז נישט לא מטא זמן חיובייהו און דאס איז וואס דער פירוש רשי לריף איז מוסיף ביאור דעם פירוש רשי לשס. דא וועט ווערן פארענטפערט וואס דער רן דער רן זאגט דארט נוגע ווי גערעדט פריער האב איך געפרעגט אויפן רן נוגע די שיילע אז דער זאל זוכן זוכן מיט באשקוס אויפן רן וואס רן שרייבט די זעלבע זאך אויך דעם טעם אז וויבאלד די משפחה לאזט נישט דאס איז דאס איז וואס דער פירשע קען לערנען ווי איז דאס נישט קיין סתירה ס'איז נאך מוסיף ס'איז משלים ווי דאס משלים זייער געשמאק. דאס וואס זמן עצי כהנים והעם איז אכתי לא מטא זמן חיובייהו, דער ערשטער טעם אין מגילה ביי אונז אין בבלי, וואס עס שטייט רשי זאגט אכתי לא מטא זמן חיובייהו, אזוי ווי ביי הקהל און אזוי ווי ביי חגיגה, איז עס נישט נאר ווייל עס איז קודם יום השבת, דער זמן חיוב פון שאר השנים. נישט דאס איז, נישט נאר דאס איז די סיבה ווייל ס'איז פאר שבת, נאר אין דעם פאל איז דער זמן חיובייהו הויבט זיך ערשט אן נאך שבת. נישט איך קען נישט ברענגען פרייטיג ווייל ס'איז נישט דער זמן לא מטא זמן חיובייהו דו ווייסט ווען דער חיובייהו איז זיי האבן לכתחילה אויסגעברענגט אויף ברענגען זונטאג נישט נישט שבת שבת קען מען נישט און זיי האבן נישט געטראכט אויף פרייטיג זיי האבן געברענגט לכתחילה אויף זונטאג נאר אין דעם פאל איז דער זמן חיובייהו הויבט זיך ערשט אן נאך שבת ווארום וויבאלד אז די פריערדיגע משפחה יעצט קומט אריין דער טעם פון דעם פון דעם רש"י זאגט ביים רי"ף פארוואס איז דאס לא מטא זמן חיובייהו ווייל די משפחה וויל נישט שיכנסו בזמנו איז אויב די משפחה וויל נישט שיכנסו בזמנו, און בשעת ער האט געמאכט דעם נדר, און ער ווייסט אז ס'וועט קומען אמאל כ"ף אויף שבת, ווען האט ער געטראכט עס צו מאכן? זונטאג, איז משלים איינער דעם צווייטן. ס'איז נישט קיין סתירה. אין בבלי שטייט, אין גמרא שטייט, ביי אונז אין, ביי אונז אין מגילה שטייט, לא מטא זמן חיובייהו, ממילא קען מען נישט ברענגען, וואס מיינט לא מטא זמן חיובייהו ווייל זיין דעה איז געווען לכתחילה זיי ווילן נישט דאס איז דער טעם אין רי"ף זיי ווילן נישט דערפאר מאכט ער לכתחילה אויף זונטיק ווי דער ווי זיין דער טעם טאקע זיי ווילן יא האט ער געטראכט אז ער וויל ער קען ברענגען פרייטיק קען ער טאקע ברענגען פרייטיק וואס איז נישט קיין סתירה ווייל דעת הנודר געווען דעמאלט אויף פרייטיק פשוט קאפטער נאר אין דעם פאל איז דער זמן חיובייהו הויבט זיך ערשט אן נאך שבת ווארום וויבאלד אז די פריערדיגע משפחה וויל נישט שיכנסו בזמנם וואס דאס איז דער טעם אין רי"ף איז דעת הנודר ווער איז דער דעת הנודר די שפעטערדיגע משפחה די משפחה פון כ"ף אב מלכתחילה געווען אז ווען זיין זמן וועט חל זיין בשבת זאל מען ברענגען דעם קרבן עצים נאך שבת, דאס וואס מיינט לא מטא זמן חיובייהו, אז ס'איז פרייטאג נאך נישט, אין גאנצן א אנדער סארט טעם, נישט ווי ביי חגיגה און נישט ווי ביי דעם, ביי חגיגה נאך נישט אנגעקומען דער יום טוב, דא האט דאס צו טון צום דעת הנודר, דא רעדט מען וועגן דעם עצם החיוב פון חגיגה, עצם החיוב פון הקהל האט נישט צו טון צו אים, דעם ברענגען דעם קרבן האט צו טון צו אים, ער דארף מחליט זיין ווען עס צו ברענגען, איז יעצט קומט דאס אז די משפחה וועט נישט וועלן, האט ער לכתחילה געמאכט אויף זונטאג. אז ווען דער זיין זמן וועט חל זיין בשבת, זאל מען ברענגען דעם קרבן עצים נאך שבת. פארוואס? דגדול השלום, בפרט אין עניני מזבח וקרבן. מאכן ביים מזבח וקרבן מאכן עפעס א מלחמה, ארויסווארפן די פרייטאג'דיגע און קומען מאכן אויף פרייטאג, ניין, איך וועל ברענגען זונטאג. און דער רבי לייגט צו אין הארה צוויי און צוואַנציק, להעיר גם מקול הרמ"ז אין מגילה, זאגט ער אזוי, הכי אתנו בינייהו מעיקרא. זיי האבן אזוי אפגעמאכט צווישן זיך, אז אויב ס'וועט אויסקומען א שבת, דו וועסט ברענגען דיין פרייטאג י"ט אב, איך גיי ברענגען זונטאג. יעצט ווערט א שאלה צו שבת האט מען געקענט ברענגען די עצים אויסניצן, ס'איז אויך דא א מחלוקת דער רבי ברענגט אראפ, צו מ'האט עס געניצט נישט דעם קרבן האט מען זיכער נישט געקענט ברענגען ווייל ס'איז א קרבן יחיד, שבת איז נישטא קיין קרבן יחיד, שאלה איז צו די עצים האט מען יא געברענגט, ווי מ'וועט באלד לערנען אין די הארה פֿינף און צוואַנציק. איז פשוט געוואלדיג געשמאק ווי ס'משלים איינער דעם צווייטן. דאס וואס רשי זאגט אין בבלי, אין ביי אונז אין גמרא אין מגילה, אז לא מטא זמן חיובייהו, דא אן אנדער סארט גדר פון לא מטא זמן חיובייהו. פארוואס? ווייל דאס קומט צו דער ריף איז משלים, ווייל די צווייטע משפחה וויל נישט, לא מטא זמן חיובייהו איז בכלל נישטא קיין חיוב אויף, נישטא קיין חיוב אויף פרייטאג, ס'איז נישטא קיין חיוב שבת קען מען נישט ברענגען, איז לכתחילה געמאכט נדר אויף זונטאג ס'האט צו טון צו דעת הנודר, נישט ווי ביי קרבן חגיגה ווי ביי הקהל וואס דארט איז א חיוב די תורה איז דיר מחייב ווען עס קומט יום טוב צו ברענגען א חגיגה עס איז נאכנישט יום טוב עס איז פרייטאג ווי קענסט ברענגען א חגיגה דא איז אנדערע סארט ווערטער איך האב לכתחילה געמאכט דעם נדר אויף זונטאג אויב איך זאג אז זיי זענען מסכים און איך קען זיך צאמרעדן ווען זיי זאלן ברענגען פרייטאג וואלט געמאכט דעם נדר אויף פרייטאג מען קען יא ברענגען פרייטאג עס איז נישט סוי עס איז נישט קיין סתירה אדרבה ואדרבה דער רבי לייגט צו נאך געשמאקערע ווערטער ואדרבה לולא וואס די פריערדיגע משפחה איז נישט מרוצה שיכנסו בזמנו אויב ס'וואלט נישט געווען דער חשש אז די ערשטע משפחה וויל נישט אז זיי זאלן ברענגען, ס'איז ס'ארט זיי נישט, איז מסתבר לומר, הערט ווערטער, אז דעת הנודר וואלט געווען אז מ'זאל דווקא מקדים זיין זייער קרבן העצים לערב שבת. נישט זיין קיין הקדימו, נישט זיין קיין, זיין דער לשון פון, ווי איז דער לשון געווען? אכתי לא מטא זמן חיובייהו. ניין, נאכאמאל, ווייל ס'ווענדט זיך אין זייער דעה, און אויב זיי ווייסן אז די ערשטע משפחה ארט נישט, מאכן זיי דעם נדר לכתחילה אויף פרייטאג, ס'איז נישטא דער טעם פון לא מטא זמן חיובייהו. פארוואס איז דאס? דער רבי געבן צוויי סיבות. אדרבה, אויב ס'פאלט אראפ דער טעם פון די משפחה וויל נישט, וואלטן זיי געמאכט דעם נדר בעסער אויף פרייטאג ווי אויף זונטאג. ס'איז דא צוויי סיבות. וואס די סיבות? א', א געוואלדיגער כלל אין מכילתא, מכילתא אין רשי אין פרשת בא ברענגט עס אראפ מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה פארוואס זאל איך ווארטן אויף זונטאג איך קען דאס ברענגען פרייטאג ווי זיי זענען מסכים וויל איך ברענגען בעסער פרייטאג ווי זונטאג פארוואס זאל איך עס אפשטופן דא א סיבה פונקט פארקערט אז איך זאל יא קענען דאס ברענגען פרייטאג און ס'איז נישטא און דער טעם וואס פריער געזאגט אז אז אז נאך לא מטא זמן חיובייהו פאלט אראפ אין גאנצן ס'איז נישטא קיין זמן חיובייהו זמן חיובייהו איז פרייטאג ווייל ער האט אינזינען געהאט אויף פרייטאג ב' א צווייטע סיבה אם תמצי לומר אז נוצן זייערע עצים דער קורבן ציבור איז געווען בזמנו זיי האבן נישט געקענט ברענגען דעם קורבן אבער שבת האט מען שוין גענוצט זייער האלץ בעשרים בו אפילו ס'איז שבת וכיוצא בזה אפילו כשחל בשבת די עצים ליגן אין בית המקדש, ס'איז דא קרבנות ציבור, קרבן מוסף, קרבן, קרבן תמיד של שחר, תמיד של בין הערביים, ס'איז געווען ראש חודש שבת האט מען געמאכט ראש חודש אויכעט דא רעדט ער וועגן כ' אב אבער נישט קיין חילוק ס'איז דא די קורבנות ציבור האט מען שוין גענוצט זייער האלץ אפילו כשחל בשבת האט מען עס אויכעט גענוצט קומט אויס אז ווען מען לייגט אפ דעם קורבן עצים ביז נאך שבת דעם קורבן עצים ווי געזאגט פריער ס'איז א מחלוקת ס'איז דא א קורבן מיט די עצים צי נישט צי דאס ווערט אנגערופן קורבן עצים גייט אדורך א טאג וואס זיי דאנקען נישט דעם אויבערשטן פאר דעם זכות פון הבאת עצים וואס איז דער ענין וואס מ'לאזט זיי ברענגען האלץ? א דאנק רבונו של עולם וואס איך האב זיך מוסר נפש געווען, כ'האב געברענגט האלץ אין בית המקדש, ווען מ'איז צוריק געקומען פון גלות נאך זיבעציק יאר, האב איך געברענגט האלץ, גיבסט מיר א שכר, גיבסט מיר אז איך זאל דיר קענען דאנקען יעדן יאר אז איך קען ברענגען די האלץ פאר מאכן קרבנות ציבור. פארוואס זאל איך עס אפשטופן אויף זונטאג? פעלט דאך מיר א טאג אז איך קען דאנקען דעם אייבערשטן. א שבת קען איך נישט. אבער זאל איך אויף זונטאג בעסער עס מאכן פרייטאג ס'איז נישטא קיין פראבלעם פון פון אז ס'נאך נישט אנגעקומען כ'פארגעס גאנץ צייט לשון אז אכתי לא מטא זמן חיובייהו גייט נישט אריין דא דער גדר פון אכתי לא מטא זמן חיובייהו זיין אן אלף פינף און צוואנציג אז וואס אז אז די האלץ ברענגט מען אפילו בשבת יא זאגט דער רבי כן משמע לכאורה בפירוש המשניות להרמבם מגילה רמבם האלט אז וואס זאגט דער רמבם דער רמבם האלט אז ס'געווען א קרבן מיט דעם זאגט דער רב זאגט דער רב זאגט דער רמבם לשון פון רמבם הקרבן נדחה ליום ראשון אבער די האלץ האט מען געניצט שבת שוין ווייל דער זעט אין רשי שעל הריף שם האלט אויך אז אז די עצים האט מען געניצט שבת און דעם קרבן ברענגט מען זונטאג דער קרבן האט א דין פון דאנקען וואס א קרבן דאנקט מען דאס פאר דעם זכות וואס האט מיר געגעבן צו ברענגען עצים פארוואס זאלסטו עס אפשטופן אויף זונטאג און נישט ברענגען דעם זכות און דאנקען דעם אייבערשטן אויף פרייטאג? ועל פי זה יש לומר דהבאת העצים, אויב די משפחה איז מסכים וואלטן זיי עס בעסער געברענגט פרייטאג ווי זונטאג, וואלט זייער דעת פון נדר געווען אויף פרייטאג, קען מען עס ברענגען פרייטאג וואס איז נישט לוי וואס איז נישטא דער לשון אז אכתי לא מטא זמן חיובייהו. ועל פי זה יש לומר דהבאת העצים על כרחו היתה בזמנם הרגיל, לויט דעם רמבם מיט דעם זמן הרגיל ווען שבת האט מען גענוצט די האלץ וכן מסתבר כי זמן עצי כהנים, אין זמן וואס מען ניצט די עצים וואס זיי האבן געדארפט ברענגען, נקבע מצד נדבת העצים של אותן משפחות, ווען האבן זיי געברענגט די האלץ? כ' אב, שבת קומט אויס כ' אב, איך גיי ניצן די האלץ שבת זיכער, און אפילו די לשכה איז פול מיט עצים. ווען איז דאס געווען? כשעלו בני הגולה, עס איז נישט געווען קיין האלץ, דארפאר מאכט חז ל דווקא דעם זעלבן טאג. ונדבת העצים אוי אז היתה משום, פארוואס האבן זיי געמאכט? לא מצאו עצים בלשכה. פשוט שאז הבאת העצים דוחה שבת שלא יבטל התמיד יעמאל איז דאך אויס געווען א ענין וואס איז געווען דוחה שבת וואס מ'האט געמוזט עס האבן אז נישט נישט געקענט מאכן קיין תמיד מאך איך יעצט די זעלבע זאך איך לאז זיי נעמען די איך לאז נעמען די עצים וואס זיי האבן געברענגט איך נעם נישט די עצים פון לשכת העצים איך נעם וואס זיי האבן געברענגט ווייל ס'איז חס ושלום מ'זאל נישט דוחה זיין די ענין פונעם קרבן תמיד דאס איז אלס ווי דער רמבם לערנט פירוש המשניות און דער רשי אינעם ריף אבער ברן שם משמע דגם הבאת העצים ואם יש עצים בלשכה זאגט דער רן נדחתה ליום ראשון דער רן האלט אז מען שטופט אפ די עצים עכט מ'ניצט עס נישט שבת עכט שהרי לא הזכיר הקרבן עצים דער רן דערמאנט דאך נישט בכלל דעם קרבן עצים ממילא דאס אז ער קען מען ברענגט נישט ברענגט מען נישט די עצים עכט מ'ניצט עס נישט שבת דער רבי לייגט צו, איך האב נישט אריינגעקוקט, ראה שפת אמת אין גמרא מגילה שם, אבער זייער געשמאק, אז לכאורה קומט אויס, נישט נאר ס'משלים איינער דעם אנדערן, נאר אדרבה, אויב איך זאג אז די משפחה זענען נישט מסכים, איז ווי ווען ער האט געמאכט דעם נדר אז ער גייט ברענגען יעדן כ' אב א קרבן עצים, עצים און א קרבן עצים, וואס האט ער געטראכט יעמאלט? אז ער גייט עס ברענגען פרייטאג, איז נישטא קיין, נישטא דער לשון פון אכתי לא מטא זמן חיובייהו, ווייל דער חיוב איז לכתחילה ווען ער וויל, אויב ער וויל עס ברענגען פרייטאג, דארף ער עס ברענגען פרייטאג און נישט זונטאג, און אדרבה ער וואלט עס געוואלט ברענגען פרייטאג צוליב די צוויי סיבות, איינע מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה, צווייטנס פארוואס זאל ער אפשטופן דעם דאנק צום אייבערשטן פאר א זכות וואס דער אייבערשטער גיבט אים אויף ברענגען די האלץ. און דערפאר איז דער פאל א מילתא דפשיטא, גמרא דארף נישט זאגן אויף דעם קיין טעם, פארוואס דארף גמרא נישט זאגן קיין טעם אז מאחרין ולא מקדימין, און די גמרא דארף עס גארנישט באווארענען, כנ"ל סעיף א', יעדער איינער פארשטייט אליין אז בדרך כלל די משפחה וועט נישט וועלן אוועקגעבן דעם טאג, איך האב א זכות צו קענען ברענגען אלס ווי ס'איז י"ט פאר נאכט, כ' אב עס צו ברענגען, פארוואס זאל איך דיך אוועקגעבן? איז לכתחילה ווען ער האט געמאכט דעם נדר אויף כ' אב האט ער אינזינען געהאט אז עס וועט זיין שבת, וועט עס זיין זונטאג, איז דערפאר מאחרין ולא מקדימין, גמרא דארף נישט געבן, אויף חגיגה און אויף דעם ענין פון הקהל דארף מען יא געבן א טעם, פארוואס? ווייל אין הערה זעקס און צוואַנציק פארוואס מען דארף יא געבן א טעם. אבער מען וועט לערנען שפעטער ווען מען וועט קומען צו דעם און דערפאר איז דער פאל דערפאר איז דער פאל א מילתא דפשיטא אז מאחרין ולא מקדימין גמרא דארף עס גארנישט באווארענען ווייל דער דעת הנודר איז אויף זונטאג נישט אויף פרייטאג אפילו ווען די פריערדיקע משפחה איז אמאל מסכים אז מען זאל ברענגען בזמנם איז אויכעט נישט פארוואס ווייל דאס וואס דא איז אכתי לא מטא זמן חיובייהו אן אנדער סארט גדר איז עס ווייל דער חיוב דעת הנודר איז לכתחילה אויף מאחרין געוואלדיג. יעצט דער רבי ברענגען ווי געזאגט פריער א אינטערעסאנטן לשון וואס מען זעט נישט אסאך מאל, דער ווארט לפי עניות דעתי קען מען נישט צושטעלן דעם ראגעטשאווער צו רשי, ס'איז צוויי אנדערע סארט זאכן. ראגעטשאווער האט דאך צוגעשטעלט אז ס'איז די זעלבע זאך, א רשי זאגט אכתי לא מטא זמן חיובייהו, דערפאר קען איך נישט ברענגען דעם קרבן פרייטאג ווייל עס איז געקומען שבת, האבן די משפחה פחת בני מואב נישט יוצא געווען מיט'ן קרבן ווייל זיי האבן געמאכט א נדר אויף כ' אב, זעלבע זאך ווען לייען געלט אין א פושקע פון צדקה קומט אן ס'איז נישטא קיין געלט זאג איך אז מען זאל נישט לייען אבער נאר דאס נעמען פון א גביר און האט געבן די געלט אויף א זאך וואס שוין געווען פריערט האט ער נישט יוצא זיין נדר זאג איך קען עס נישט צושטעלן געוואלדיג ווי דער רבי טוט איך קען עס נישט צושטעלן על פי זה זאגט רבי לפי עניות דעתי אויך נישטא קיין ראיה פון דעם דין צו דער פלוגתא צו צו אומרים ללוות דער ראגעטשאווער זאגט אלס א ראיה וואס ער שטעלט צו דעם גמרא אין מגילה אין בבלי צו צו די מעשה מיט דעם ירושלמי מיט לייען די געלט פאר די פושקע פון צדקה צו געבן אן עני פארוואס ער האט געשמאק ווייל דאס וואס לא מקדימין אין אונזער פאל האט נישט צוטון צו דעם ענין פון איינער וואס גייט געבן צדקה פאר איינער וואס מקומט נעמען ביי אים געלט אויף א בר מצווה און זאגט אים די בר מצווה שוין געווען או שוין געווען קומט מיר זאגט אים זאגט מיר כ'דארף האבן געלט פאר איינעם מען נעמט די געלט און מען גייט אפגעבן דעם גמח, ער האט ערשט געמאכט א נדר און איז שוין געמאכט שוין געגעבן די צדקה פריער, איז ער נישט יוצא מיט דעם, ס'איז נישט די זעלבע זאך ווידער, קען דאס נישט צושטעלן, ער דער רבי ברענגט עס ארויס, ווייל דאס וואס לא מקדימין אין אונזער פאל, אין אונזער פאל אין די גמרא, אין די מעשה מיט דעם עצים, אז מען ברענגט דאס נישט פרייטאג נאר מען ברענגט דאס זונטאג, איז עס ווייל דעת הנודר איז לכתחילה אז מאחר זיין, גייט דאך לויט זיין דעה, זיין דעה איז אויף זונטאג, קען מען פון דאנען נישט אפלערנען לגבי אן אנדער פאל, די מעשה וואס רעדט זיך דארט וועגן צדקה, אז מען טאר נישט לייען, דער מאן דאמר האט געזאגט אז מען טאר נישט לייען געלט אין די פושקע און געבן דעם ארימאן דערנאך נעמען ביי א גביר, איז אינגאנצן מען קען נישט אפלערנען אזוי, ס'איז אינגאנצן צוויי אנדערע זאכן, פון דאן איז נישט אפלערנען לגבי אן אנדער פאל, ווען דער נודר האט נישט גענומען אין באטראכט א דבר בלתי רגיל כל כך. דער וואס גיט דעם נדר טראכט נישט אז מען קומט צו אים נעמען יעצט געלט, יענער האט געבן א חוב וואס מען קען קריגן געלט צו געבן א ארעמאן אדער אויף שבת אדער אויף עסן אדער אויף מאכן א שמחה, ער האט גארנישט געטראכט וועגן אזא זאך, ווי אז חוב בממונו צו מען מעג טאן די צדקה קודם זמן קביעת הנדר, ער האט גארנישט געטראכט וועגן דעם, ממילא ווי וויל ער געבן די געלט, ער וויל געבן די געלט יעצט, פאר האלט מאן דאמר אז מען קען נישט, ביי אונז איז אבער א אנדערע זאך אינגאנצן, ביי אונז לכתחילה איז דער דעת הנודר איז מיט א געזעצטע מעשה, ער ווייסט אז ס'וועט אויסקומען שבת, יענער וועט נישט לאזן, מאכט ער לכתחילה אויף זונטאג. דער רבי האט אפגעפרעגט דעם ענין וואס דער ראגאטשאווער האט עס צוגעשטעלט. דער רבי לייגט צו די הערה זעקס און צוואַנציק ווי דערמאנט פריער, און דערפאר זאגט דער רבי, קען מען טאקע, דערפאר איז די סברא טאקע אז מען קען יא לייען אויף צדקה, דער רבי האלט יעצט אז מען קען יא לייען נישט ווי דער ראגאטשאווער זאגט אז דאס איז דער טעם פון די מאן דאמר אז ס'גייט בעסער ביים צווייטן מאן דאמר וואס ער האלט אז מען קען יא פארוואס קען מען יא ווייל יענער טראכט גארנישט אויף דעם אויב יענער טראכט גארנישט אויף דעם קען זיין אז ער גיט דעם נדר אויף לכתחילה אז מען גייט אפצאלן א חוב פאר יענעם וואס האט גענומען פריער דא קען עס נישט זיין ווייל דא איז לכתחילה דער נדר געווען אויף זונטאג נישט אויף פרייטאג 26 דער רבי זאגט זייער געשמאק יש לומר שאינו דומה לחגיגה דער רבי לייגט צו נאך געשמאקער פארוואס מ'קען עס נישט צושטעלן, ס'איז אנדערש פון חגיגה. ביי חגיגה איז שמאחרים מ'האט שוין פריער דערמאנט אין קורצע ווערטער וואס דאס מיינט. כי שמאחרים משום דאכתי לא מטא זמן חיובייהו איז אנדערש ווי די מעשה דא ביי די עצים. דערפאר זאגט די גמרא נישט דעם זעלבן טעם. ס'איז אינגאנצן א אנדער סארט טעם. ווי ערשט געלערנט דעם חידוש, דעם רבינ'ס חידוש, ס'איז א אנדער סארט טעם. ווייל לכתחילה מאכט ער דעם נדר אויף זונטאג. וואו זעט מען עס? כי יש לומר דאינו דומה לחגיגה, נישט חגיגה און נישט הקהל, שמאחרים משום דאכתי לא מטא זמן חיובייהו, פארוואס? דבדינים הנ"ל בחגיגה און בהקהל זמן חיובייהו געשמאק הוא זמן חיוב בעצם ווען ווערסטו מחויב מיט מיט הקהל ווען ווערסטו מחויב מיט חגיגה שבת יום טוב ווערסטו מחויב מיט דעם אדער אדער דעם ערשטן טאג פון חול המועד ווען עס קומט אויס שבת קען מען עס נישט מאכן אדער ווען שבת קומט אויס יום טוב קען עס נישט מאכן קיין חגיגה איז וואס איז יעמאלט דער חיוב בעצם איז נאך נישטא עס איז נישט קיין חיוב צו מאכן א קרבן עס איז נישט קיין חיוב צו מאכן הקהל ס'איז שבת מען קען עס נישט מאכן

ביי חגיגה און ביי הקהל קען נישט זיין בשום אופן נישט דער עצם איז נאך נישט דא דא איז יא דא זיין דעת וראה הגהות מרדכי הנל מטעם שאין צריך ליטול רשות מן הנותן בכיס האבן מיר זייער געשמאק וואס ער האט געברענגט יעצט ווען מיר קומען צו דעם סוף וועגן דעם עניין פון וואס דער רבי לערנט ארויס פון דעם שיחה דאך געווען שבת פרשת עקב כ' מנחם אב תשכ"ז די טאג פון די יארצייט ברענג די רבי ארויס די מעשה בפועל וואס מען דארף טון, און נאכאמאל אזוי ווי מען קען נישט צושטעלן דעם ראגעטשאווער צו די רש"י דא, ס'איז אינגאנצן אנדערע סארט גדר, דארטן רעדט זיך וועגן דעם ענין פון א זאך וואס וואס מען ווייסט נישט וואס דער דעת הנודר איז, דא ווייסט מען וואס דעת הנודר איז אז לכתחילה מאכט מען אויף זונטאג, זאגט די רבי איך וואס טוט מען דא ווען די יארצייט קומט אויס שבת, אות ה', דערפון קומט אויך ארויס בנוגע יארצייט שחל בשבת, וואס מ'איז דאך נוהג צו געבן צדקה ביום היארצייט, ועל דרך זה איז דא דער מנהג בכמה מקומות צו פאסטן ביום היארצייט, דער רבי ברענגט אראפ אין בית יוסף יורה דעה סוף סימן ת"ג, און דער רמא ברענגט דאס אראפ, אז דא אז אנדערע וואס פאסטן דעם טאג פון די יארצייט, וואס דאס איז דאך אן ענין פון א נדר, ברענגט אראפ דער ב"ח און דער ט"ז, דער אלטער רבי שולחן ערוך, אז ס'ווערט א ענין פון א נדר פאסטן דעם יארצייט פון א טאטן אדער דעם טאטן מיט א מאמען, קען מען יעמאלט קלערן דער רבי לייגט צו אז די שאלה איז שוין דא אויך אין שדה חמד אין אסיפת דינים מערכת אבילות אות צדיק ו' קען מען קלערן צו מען זאל עס מקדים זיין לערב שבת אדער מאחר זיין ליום ראשון וואס טוט מען פאסט מען פרייטאג פאסט מען זונטאג גיט מען צדקה פרייטאג גיט מען צדקה זונטאג וואס טוט מען דא וועט דער רבי זאגן זייער געשמאק לויט דעם ראגעטשאווער הנל דארף לכאורה אויסקומען אז מען דארף עס מאחר זיין אזוי זאגט די ראגעטשאווער אז מען קען נישט טון פרייטאג א זאך וואס מען דארף טון שבת איז נאך נישט לא מטא זמן חיובייהו איז נאך נישט אנגעקומען די צייט די ראגעטשאווער לערנט דאס אפ פון דעם ביז נאך דעם זמן קביעות הנדר דארף זיין נאך דעם זמן קביעות הנדר על פי המבואר לעיל געזאגט ער האלט נישט אז לויט ווי מיר האבן ערשט געלערנט אז וואס איז דעת הנודר ס'גייט לויט דעת הנודר עס גייט מיטן דעת הנודר, איז א איד ווען ער מאכט א נדר אז ער פאסט די טאג פון די יארצייט פון זיין טאטן, אדער ער וועט געבן צדקה, ווען ס'קומט אויס דער ענין פון שבת, מאכט ער לכתחילה דעם נדר פרייטאג, מקדים זיין, איידער צו אפשטופן בעסער צו מקדים זיין. דער רבי לייגט צו נאך אין דרייסיג, ס'איז שייך צו דעם דער טעם פון ירושלמי איכה, שהרי נותנים הצדקה, לעילוי הנשמה, בעסער עס טון פרייטאג ווי צו טון זונטאג. ממילא זאגט דער רבי על פי המבואר לעיל, האלט דער רבי איז אבער פארשטאנדיג אז וויבאלד מען ווייסט לכתחילה אז דער יארצייט וועט חל זיין בכמה שנים ביום השבת, איז דער נדר מלכתחילה אין אן אופן שקרוב יותר להוראת חזל, א איד האט אין שכל אז אויב איך גיי מאכן א נדר אז כ'וועל געבן אז כ'האב יארצייט וועל איך פאסטן, וועל איך געבן צדקה, איז ביי מיר אין קאפ אפגעלייגט אז עס טוט אויסקומען שבת איז צוליב מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה זאל איך עס מאכן בעסער פרייטאג איידער מאכן איידער מאכן אויף זונטאג מען זאל מקדים זיין די נתינת הצדקה צו ערב שבת זיין א מקדים לדבר מצוה און דער רבי לייגט נישט צו דעם ענין פון תענית וועגן פרייטאג ווייל לכאורה פרייטאג קען מען נאך נישט פאסטן אפשר דער רבי מיינט מיר צו פאסטן דאנערשטאג און צדקה פרייטאג און זונטאג דעם ענין פון דעם תענית שטייט נישט ווייל לכאורה דער רבי דערמאנט עס נישט דארט דער רבי רעדט דאך וועגן ביידע זאכן אז אז מ'האט אז ס'דא א מנהג צו געבן צדקה ביום היארצייט ועל דרך זה פאסטן וואס טוט מען פרייטיג אדער פרייטיג אדער זונטיג דער רבי צום סוף ברענגט נאר וועגן דעם ענין פון צדקה איז דער נדר מלכתחילה אין אן אופן שקרוב יותר להוראת חז"ל אז מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה זאל מקדים זיין נתינת הצדקה צו ערב שבת זיין א מקדים לדבר מצווה משיחת שבת פרשת עקב כ"ף מנחם אב תשכ"ז גוואלדיגע גוואלדיגע געשמאקע שיחה